רבותי א גוטן אוונט, איך וויל איבערגעבן וואס איז געווען היינט דינסטאג בייטאג פרשת ויקהל אין קאורט, כ'האב שוין געמאכט בעיסיקלי א גאנצן שיעור פון א דרייפערטל שעה וואס איז געווען, נאר יעצט קומט צו אייביג נייעס לייג איך עס ארויף עז איט קאמס אין, די ערשטע זאך עס האבן זיך געקריגט די לויערס דארטן, ס'איז דא די נייע לויערקע זי הייסט ניקאלאוזא, זי, די וואס האט נאך נישט פארלוירן קיין קעיס, פיר און דרייסיג טרייעלס האט זי שוין געטרייעלט די שווערסטע מאפיא פון האמיסייד, און זי האט זיך אנגעהויבן אהערצושטעלן, איז די ערשטע זאך וואס זי האט גע'טענה'ט איז אז זי וויל האבן א פאנד אויב מ'האט געקענט באצאלן פאר סרולי רובינשטיין און פאר טורנהיים. אזאלעכע געלטער, מען רעדט דא פון איבער אנדערטהאלב מיליאן דאלער, און מען האט עס נישט געבעטן ביי זיי, און ברוך מרדכי שרייט ער האט גארנישט געטוהן, וויל זי האבן א פאנד אויף די אלע קינדער וואס זענען קומען פאראויס פון ברוך מרדכי'ס פיגועים. עטס געדענקט איך האב ענק געזאגט אפאר וואכן צוריק, חיים יענקל שטעלט אויס געלט, ער כאפט נישט אז באלד וועט די גאווערמענט זאגן ער איז א שותף מיטן טאטן אין די געלטער, און ממילא וועט ער מוזן יעדן באצאלן, ווייל ער איז דאך בדבר שנתגאה. נאבד, האט זיך אריינגעשטעלט אין צייטונג אפאר חדשים צוריק ווי גרויס ער איז און וויפיל מיליאנען ער האט, האט יעצט געמאכט עפעס צוואנציג מיליאן דאלער, זאגט זי איך וויל האבן א פאנד. איך געדענק נאך דעמאלטס אויך וואס האט זיך אנגעהויבן ברוך מרדכי'ס קעיס אין זיבן יאר צוריק צו ווען אין אוהעט איז געקומען פון ארץ ישראל און האט מסביר געווען פארן דזשאדזש אז ער קען נישט קומען ווייל ער האט גרויסע ביזנעס מיט מיליאנער דאלער און ער האט געברענגט אין צייטונג, ער האט זיך דעמאלטס באשריבן א טאג פארדעם אין צייטונג און געברענגט. העי, די גאווערמענט קויפט נישט די נאנסענס, יעצט ווילן זיי עס אויסנוצן בדבר שנתגאה נאבד, זיי זאגן אויב אזוי, זי האט געטענה'ט, די נייע וואס איז אריינגעקומען, זי הייסט ניקעלאוזי, האט זי געטענה'ט, איך וויל האבן א פאנד פאר די אלע וואס ברוך מרדכי האט אומגעברענגט, ווייל מ'האט איר געזאגט מ'האט ער האט אומגעברענגט, ס'איז געווען איינער א וויקטעם, האט איר געזאגט, זי האט אים אינטערוויוט, נישט פון די וויקטעמס וואס אונז ווייסן מיר, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען, האט זי געזאגט אזוי. זיבעציג פראצענט פון גאנץ בארא פארק איז געווארן מאלעסטעד ביי ברוך מרדכי'ן, און די איבריגע דרייסיג זענען שוין געווארן מאלעסטעד ביי די פאר ברידער זיינע, זיינע קינדער, מיט די די די דאס די אפאר פעמילי מיט חזירים, אפשר א מנין צוויי מ'האט געהארגעט די גאנצע שטאט, ענד איט ווענט אן ענד אן ענד אן ענד אן, אזוי ווי זי האט עס געוואוסט האט זי געזאגט פיין. איך וויל וויסן פארוואס די גאווערמענט מוז באצאלן פאר ברוך מרדכי'ן אז ער האט זיך נישט געקענט האלטן די ערווה ביי זיך, אונז דארפן דאס נישט באצאלן, זאגט זי הלא משל למה הדבר דומה, אזוי ווי די סיגערעט קאמפעניס געבן יעצט מיליאנער דאלער צו היילן קענסער פעישענטס, ווייל די גאווערמענט זאגט ליסען דו פארקויפסט סיגערעטס דו מאכסט געלט און אומקומען זיי ווערן זיי קענסער פעישענטס, סאו סאמבאדי העז טו פעי פאר דיס. יעצט די גאווערמענט וויל נישט וויסן צו ער האט געהאט קענסער ווייל די פעמילי האט שוין געהאט צי ווייל ער איז געווען א סמאוקער, סאו זיי האבן געמאכט אן אגרימענט זיי צאלן ביליאנס אוו דאלערס פאר קענסער, פאר ריסערטש פאר דעם אלעם. שרייט זי יעצט ער האט געלט? פיין נאו פראבלעם איך וויל וויסן א פארט פון די אגרימענט מוז זיין אז מען דארף יעדן באצאלן. האט זיך אנגערופן די לויער, ברוך מרדכי'ס לויער, האט ער געזאגט, העי, ס'האלט שוין אן דא פינעף יאר ברוך מרדכי'ס קעיס פון טו אָו אָו עיט, און קיינער איז נישט געקומען פאראויס נאר די פאר וויקטימס. האט זיך אנגערופן דארטן איינער פון די דיסטריקט אטוירני'ס אפיס, האט זיך אנגערופן, העי, דו ווייסט וואס מען טוט פאר איינעם וואס ער קומט פאראויס? קוק וואס מען האט געטון מיט שלמה אהרן קעלנער, מען האט גענומען אן אומשולדיגן מענטש, מען האט אויף אים ארויפגעלייגט אן עול און איך ווייס נישט וויפיל ס'האט אפגעקאסט זיין לויער, און די עינוי הנפש און די זיצן כסדר און מוזן ארויפגיין יעדע וואך זיך איינגעבן, און אז ער האט געדארפט פארן אויף מאנטריאל אויף א שמחה איז ער געווען ממש אינגאנצן פארלוירן, סאו דאס איז צו באווייזן ווייל דער עולם קומט נישט פאראויס, זעט אויס אז ס'הערט נישט אויס ראזענבערג'ס האטליין, ראזענבערג קען ענק זאגן וואס מען טוט פאר יעדן מענטש, קוקטס אים אן, וואס האט ער געטון, פארוואס דעזערווט ער צו זיין אסטרעסייזד אין חרם, האט נישט קיין פלאץ וואו ער קען אריין גיין, נישט אין א שול, ס'איז דא סטארס וואס זיי פארקויפן מיר נישט, כ'בין אמאל געגאנגען מאכן דארטן ביי דעם וואלנער האט ער דארטן אויף לי עוועניו ביי העיווארד סטריט האט ער א קאפי סענטער בין איך אריינגעגאנגען מאכן אינאסענטלי א קאפי, איז דער אלטער בהמה, דער סארט איז דא א דער עלטערע איד איז שנעל זיך אנטלאפן, צען מינוט שפעטער קומט ארויס דארט עפעס א אינגערמאן א ראצערטער און ער זאגט מיר פאר דיר מאך איך נישט קיין קאפיס.

ענדערשעט גיין פאר לייף אין פריזן, אסאך ענדערשעט און אסאך פריער ווי איינער וואס הארגעט א מענטש. איר זעט ווי די גאווערמענט האלט? אוה וואה. ער זאגט איך לאז, איך גיי אפשר אפלאזן מיין קעריער פון האמיסייד איך גיי אריינגיין אין טשיילד מאלעסטינג. וואו, טאמער דאס וועט געשען האבן מיר געווינען א גרויסע זאך. יעצט וויל איך זאגן נאך איין קלייניקייט, איך נעם דיסקלעימערס כסדר, ווען איך זאג באלד אויפן טעיפ, אז סרולי רובינשטיין האט באקומען אַכט הונדערט טויזענט נעם איך א דיסקלעימער ס'מוז נישט זיין סרולי עס קען זיין זיין טאטע האט עס גענומען ווייל נאכדעם גייען זיי אנהייבען מיט לאוסוטס קען זיין די משפחה האט עס גענומען איינער האט עס גענומען און וויפיל ער האט גענומען אין די וויסינעטי סאיז נישט קיין חילוק ארויף אראפ און די זעלבע וואך איך זאג אויף טורנהיים.

ס'האט זיך א רוק געטאן אז מ'געט ברוך מרדכי'ן א דיעל, יעצט הערטס אויס, עטס וועטס הערן דעם גאנצן דיעל, דאס איז נאך צוגעלייגט אן עמערדזשענסי, ווייל די גאווערמענט איז אזוי ברוגז יעצט געווארן, דא קומט ער ער האט געלט, מ'טיילט דא פאר אפאר צוויי חברה טיילט מען כמעט אנדערטהאלב מיליאן דאלער, און וואס איז מיט אנדערע וויקטימס? ברוך מרדכי ווייסט נישט, די גאווערמענט האט אינטערוויוט אזויפיל מענטשן, איינער האט געזאגט אז איך לייג מיך בפישוט ידיים ורגליים אויף די פלאר, פאר ברוך מרדכי טאמער איז ער נישט מודה אז ער האט מאלעסטעט א האלבע שטאט. יעצט וועל איך ענק זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'האט געהייסן פאריגע וואך אז ברוך מרדכי קריגט א דיעל, איך מיין ס'איז געווען דרײַ און זיבן, ס'הייסט מעקסימום זיבן, נאך דרײַ יאר קען ער גיין פאר פעראל, איז דער לויער הער איך, אזוי האב איך געהערט, כ'נעם א דיסקלעימער אויף דעם אויך. דער לויער, דער אדיעל, האט אים גוט פארפירט, ווייל ער האט געמיינט ער וועט זיך דא אריינעסן, אזוי ווי ער האט זיך אריינגעגעסן ביי טשארלס היינס, ער האט געזוכט דעם נאנטן פון מיסטער טאמפסאן און ער האט געוואלט מאכן שטיקלעך, דערווייל ס'איז נישט געגאנגען, אבער ער האט איינגערעדט ברוך מרדכי'ן זארג דיך נישט איך וועל דיך ארויסנעמען, דארפסט נישט גיין אריין פאר דעם דיעל וואס מיסטער אלן דערשאוויץ האט דיר געברענגט דא. פיר מיט זיבן צו דריי מיט זיבן איז עס גאר געווען דריי און א דריי פערטל, געזאגט איך וועל דיך ארויסנעמען, יעצט זעט ער ער וועט נישט ארויסנעמען, ס'וועט נישט זיין, די קאראפשען וואס איז געווען ביי טשארלס היינס וועט מער נישט זיין האפענטליך, און ברוך השם ס'פארט אלעס ווי עס דארף צו זיין, יעצט הערטס אויס פונקטליך וואס איז געווען אין קאורט. א גוטן אוונט, ס'איז היינט דינסטאג ביינאכט, און איך וויל ענק געבן א באריכט וואס איז געווען מיט ברוך מרדכי לעבאוויטש, אין קאורט היינט. בעסיקלי גארנישט געווען. קודם האט מען געווארט ביז האלב עלף אז זיי זאלן אריין קומען, פון האלב עלף האט מען אונז געצויגן אויף עלף, עניוועי ס'איז געווארן האלב צוועלף, ס'איז נישט קיין חילוק. די אונטערשטע שורה איז געווען, מען איז ארויף פארנט און מען האט אנגעהויבן צו טענה'ן צווישן זיך שטילער הייט, און קיינער הערט נישט וואס מען רעדט ווייל דאס איז אן די בענטש הייסט עס. למעשה וויאזוי ס'זעהט אויס איז. אז ס'איז דא א דיעל וואס ברוך מרדכי מוז עקסעפטן, ער מוז עקסעפטן א דיעל פון צוועלף יאר, ס'הייסט פֿיר ביז צוועלף, פֿיר יאר מוז ער זיצן, און נאך פֿיר יאר איז ער בארעכטיגט צו גיין אויף פאראול, און גייענדיג אויף פאראול, אויב מ'טרעפט, אזוי ווי מונקאטשער רב זאגט ס'איז נישט דא צוועלף גוים וואס זאלן טרעפן א איד נאט גילטי, אויב מ'טרעפט אפאר חברה אין די פאראול באורד וואס זאלן אים וועלן ארויסלאזן, וועט אויך זיין א נס, א נס פון פורים, מ'רעדט נאך פֿיר יאר, נישט יעצט. דאס איז ממש א נס פון פורים, ווייל זיי ווען זיי גייען אויף פעראל, און מען גייט אויף פעראל נעמען זיי ארויס דעם פייל, און זיי זעען אלעס וואס דא איז פארגעגאנגען, אלע לגיונות מיט די דריידעלעך, מיט אינטימידעיטעד וויטנעסעס, מיט וויקטימס, טאמער זיי, די פעראל באורד, דעסיידן אז ער דארף ארויסגיין, איז עס א נס פון פורים. עניוועי, יעצט, זיי ווילן נישט מען זאל וויסן, די משפחה וויל נישט מען זאל וויסן, האבן זיי גענומען דעם צייטונג שרייבער וואס ער זיצט דארט, און זיי האבן אים גערופן שנעל אין די זייט, איך האב געוואלט צו אים צוגיין עפעס רעדן, נישט וועגן דעם קעיסל, איך ווייס פונקטליך וואס ס'גייט פאר די גאנצע צייט, מ'זיצט שוין אפאר טעג, און ס'איז געווען פרעזידענטס דעי האט מען נישט געארבעט, איי נאו די האול סטארי וואטס גאוינג אן, ס'איז נישט קיין סוד, נאר וואס זיי ווילן נישט מ'זאל עס ארויף לייגן אויפן האטליין, איינער פון די זין האבן געזאגט אמאל, איך בין מסכים מיין טאטע זאל זיצן הונדערט יאר, נאר נחום ראזענבערג מוז, זיין האטליין מוז גיין. ווייסט, איך האב דיר געזאגט שוין יארן צוריק, קויף דען טאטן אין די ווילידזש זאלסט אים קויפן דארטן א דירה, איך ווייס איין זאך, איך האב געעפנט דעם האטליין, די ערשטע צען פופצן בחורים זענען צוגעקומען האבן געפרעגט איר קענט כונא ראובן? איר קענט כונא ראובן? איר קענט כונא ראובן? יעדער האט געהאט א קאמפלעין אויף אים, און ווער האט מיך אראפגעברענגט? ווער האט געמאכט איך זאל נישט האבן קיין שול ווי צו דאווענען אז אלע רבנים בהמות זאלן געבן א חתימה? ווער האט דאס געמאכט? ועוד איך האב אינפארמעישן, איך נעם זיבן אהאלב דיסקלעימערס. זיין זון פון ארץ ישראל האט אריין געשיקט דאס געלט, אבער משמרת הצניעות האט געזאגט אז זיי קענען גארנישט טון, מען דארף אראפ ברענגען נחום ראזנבערגער דארף מען האבן גרויס געלט, הער איך זאגן אז ער האט אריין געשיקט פופציג אלפים, איך נעם זיבן א האלב דיסקלעימערס, פופציג אלפים האט ער געשיקט, פאר דעם האבן זיי זעקס מאל אריין געשטעלט אין צייטונג, זיי האבן געמאכט אן אסיפה וואס האט געקאסט צו דינגען א זאל און צאלן יעדן רב שפעזן, און עס האט געקאסט אפאר טויזענט פאשקווילן פאר מיין הויז פאר מיין טאטענס הויז, סתם יענעם ווי מען זאגט צו באליידיגן. איך וועל דיר זאגן, אלעס אינאיינעם מיין איך האט נישט געקאסט קיין פינף אלפים. איך האלט אז זיי דארפן פשוט צוריק באקומען דאס געלט. ס'איז אנבעליוועבל. דאס איז די שמוציגקייט, דאס געמיינהייט פון די גאנצע לעבאוויטש פאמיליע. דיין טאטע איז א חזיר, דו ווייסט עס. דו ווייסט דאס א גאנצע צייט. מאיר לעבאוויטש איז א חזיר, ט'געחזיר'ט גאנץ מונקאטש. און דו עטס ווייסט עס. סאו גייט מען נעמען אלע מענטשן וואס זיי זאגן א ווארט און מען גייט זיי אלע אינטימידעיטן און אלע וועלן אראפברענגען, מען האט גענומען א איד ווי ר' שלמה אהרן קעלנער וואס האט גארנישט געמיינט דא נישט קיין געלט נישט קיין כבוד, ער האט געוואוסט ברוך מרדכי האט געטאטשט האט ער געזאגט ער גייט גיין אין תפיסה, האט מען געדרייט מיט אים, מען האלט אים שוין דריי יאר האלט מען אים אין האסטעדזש, פלאס וואס עס האט אפגעקאסט ביז יעצט. דאס איז די לעבאוויטשעס, א געמיינע שמוציגע הינט, עניוועי. זיי זענען געווען וואס האבן אריין געשיקט דאס געלט און זיי גייען זיך שלאגן. ער איז אנגעקומען אין ערגעץ נישט. קודם האט ער באצאלט פאר סרולי רובינשטיין אַכט הונדערט טויזענט דאלער און ס'איז דא א לויער וואס ער האט געמאכט דעם דיעל האט מען אריין געגעבן אז ער מוז דורך גיין א סייקיעטריק איוועליועישן און אוואדע די דאקטער האט געזאגט אז ער איז א משוגענער אפילו די ארידזשינעל עדות איז נישט געווען כשר דורך א סייקיעטריק פעישענט. האט די גאווערמענט געזאגט הער אויס אונז האמער אויך דאקטוירים און אונז עמער דיר זאגן וואס צו טון. נאכדעם האט די גאווערמענט סובפינעט דעם גאנצן דיעל, די לויער וויל עס נישט ארויסגעבן, די גאווערמענט האט עס סובפינעט, זיי זאגן אידער וועי ביסטו אויף צרות, אדער האסט אינטימידעיטעד מיט א וויטנעס און מיט א וויקטעם, האסט אים געגעבן געלט, וואס א חילוק אז דו האסט גענומען א לויער צו דו געסט אים סתם אזוי דאס געלט, אדער עט ער זיך אויפשטעלן אויפן סטענד און ער עט זאגן כאטשיג כ'האב באקומען געלט, יא ער האט מיך געטאטשט. קען מען ציטערן פארן אזוי ווי ער איז געפארן דאס ערשטע מאל. סאו די געים איז אווער. די גאנצע חכמה איז געווען נישט אדיעלע און נישט דער אלן דערשאוויץ, די חכמה איז געווען טשארלס היינס איז געווען פארפוילט קאראפטעד פון קאפ ביז פיס און ס'איז א נס פורים אז ער האט אים נישט באפרייט, טשארלס היינס האט אים נישט באפרייט פאר ער איז ארויס ווייל ווען ער באפרייט אים וואלט ער געווען פריי. האט מען זיך אונז געזארגט וויאזוי מען שטעלט אפ דעם חזר ער זאל נישט טאטשן ווייטער. סאו ווי זיי קומען דארט אין קאורט, און כ'האב געוואלט פרעגן דעם צייטונג שרייבער אורען, דאס האט די דעילי ניוס, כ'האב געוואלט עפעס פרעגן נישט פון דעם קעיס, ווייל די אינפארמעישאן פון זיין קעיס ווייס איך פירסט הענד, איך דארף נישט האבן אורען. חוץ פון דעם, אורען איז נישט ביי מיר קיין באגלייבטער מענטש אויף גארנישט. דעמאלטס ביי נחמיה'ס טרייעל האט ער געשריבן פרייטאג א טוויט אז ער האט גערעדט מיט איינער פון די דזשורארס וואס מען האט זיי שוין דיסקוואליפייד ווייל מען ברויך זיי שוין נישט און זיי האבן געזאגט נע איט דאזענט לוק גוד פאר די מיידל, נחמיה גייט ווי מען זאגט האבן עס אלל די וועי. פארשטייסט האט ער קוים צוויי דריי טאג האט ער יעדן משוגע געמאכט. און ביי מיר איז ער נישט, ער האט געארבעט פאר טשארלס היינס אפיס, ער האט געארבעט וואס טשארלס היינס האט אים געזאגט מיט זיין פראפעגאנדע, ער איז שוין געווען באשריבן אין אלע אין די בלאגס אז ער איז א לינקע. כ'האב נאר געוואלט סתם אזוי עפעס פרעגן. זיי האבן אים אוועקגעשלעפט און און פארוואס? ווייל יעצט גייען זיי ארויסגיין אין בית מדרש און זאגן נעה מיין טאטע גייט ארויס וואט א איי מ'עט אים איינזעצן מ'האט געמוזט מאכן א דיל ער האט געמוזט ער האט געמוזט ער האט נישט געמוזט זיך געקענט שלאגן, ער האט געמוזט, ער האט באצאלט פאר סרולי רובינשטיין אַכט הונדערט טויזנט דאלער, איך נעם אויך און זיבן אהאלב דיסקלעימער, ס'קען זיין אביסל מער און קען זיין אביסל ווייניגער, ער האט אויך באצאלט פארן צווייטן וויקטעם, טורנהיים האט באצאלט זעקס הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער, באצאלט זיין טאטן א מארגידזש פון א הויז אויף סיקסטיעט סטריט וואס דארט איז געווען די קראקעווער שול, און דאס איז אלעס איז איטס דאקומענטעד, ס'איז געווען מיט לויערס באצאלט, יעצט האבן זיי איהם געזאגט, אונז געבן מיר דיר. פאר טו טוועלף. אבער דו מוזט אונז אלעס פארציילן. דו מוזט אונז אויסזאגן דעם אמת, וואס דו האסט געטון מיט סרולי רובינשטיין, פונקטליך. סאו, אויף דעם וואלט מען שוין געקענט דורכקומען, ווייל סרולי האט דאך שוין באצאלט. דא איז דא אבער א פראבלעם, זיי האבן אויך געוואלט וויסן, וואס טוט זיך מיט טורנהיים, וואס האסטו פאר אים געטון? דא הייבט זיך אן א פראבלעם, ווייל טאמער העכערט מען אמאל די סטעטשו אוו לימיטעישאן, קען טורנהיים זיך אויסדרייען און סוען ברוך מרדכי און זאגן, קוק, ער האט זיך דאך אליינס מודה געווען. ער קען אים סוען מיט געלט, ער קען אים סוען מסתם אין פריזן אויכעט, איי זיין טאטע האט גענומען געלט, דאס האט דאך נישט מיט אים, זיין טאטע האט גענומען סיקס הונדערט און פיפטי טאוזענט דאלער, עס האט נישט מיט אים, און זיי ווילן אויך וויסן מיט בערל אשכנזי, זיי ווילן אלעס וויסן, און דא כאפט חילוקים פון די לויערס, דער וויל יא זאגן דאס, דער נישט, אויף דעם זאל מען זיך אויסגלייכן, אויף דעם זאל מען זיך איינגלייכן, אויף דעם האנדלט מען שוין יעצט, מען האנדלט שוין, ס'איז שוין לאחר המעשה. ס'איז נאר א מערדער וויאזוי מען סטרעטענד אוט די אלע ליגיוינען וואס זיי האבן געטון. זיי האבן גענומען סטיוו ליטווין וואס ער איז א דעטעקטיוו דרײַסיק יאר און טורנהיים האט קיינמאל נישט געזאגט רבי שלמה אהרן קעלנער האט איהם געאפערט געלט ער איז געגאנגען זאגן דער טורנהיים איז געגאנגען זאגן אז סטיוו ליטווין האט איהם געהייסן ער זאל אזוי זאגן קיצור סטיוו ליטווין איז צוריק געקומען היינט מען האט אין קאורט האבן זיי געזאגט ס'איז צוריק געקומען אז מען האט געמאכט א פול פול טאראו אינוועסטיגעישן און ער איז צוריק געקומען פרי ענד קליר פון די גאנצע פרשה ער האט אויפגעשריבן וואס טורנהיים האט אים געזאגט ער איז קיינמאל נישט געווען אינוואלווד צו זאגן טורנהיים וואס צו טון און וואס נישט און ער איז פרי און קליר איז במילא פרעגט זיך יעצט א שאלה ווער אויב טורנהיים זאגט א ליגן ווער האט אים געהייסן זאגן דעם ליגן רב שלמה קעלנער האט אים נישט געהייסן זאגן דעם ליגן ווייל ער ער האט דאך קיינמאל נישט געזאגט זיין נאמען אפילו ביי סטיוו ליטווין איז דאך געבליבן סטיוו ליטווין, סטיוו ליטווין איז געווארן פרי און קליר אז ער האט קיינמאל אים נישט געהייסן זאגן א זאך וואס איז נישט אמת. סא ווער האט געהייסן טורנהיים אז ער זאל זאגן אז ברוך מרדכי האט אים מאלעסטעד? אלא מאי איז עס אמת, און אז ס'איז אמת דארף דאס ברוך מרדכי זאגן ווייל די. די דיל איז ער מוז אויסזאגן אלעס וואס ער האט געטון, און נאכדעם איז דא נאך אפאר קלייניקייטן וואס ער מוז אלעס אויסזאגן, וואס דא הייבט זיך אן גרויסע קשיות, און דאס אויף דעם רייסט מען זיך נאך ארום האו טו, ווי מען זאגט האו טו פיגער אוט ווי אזוי מען זאל דאס אלעס מאכן אז ס'זאל זיין א דבר השווה לכל נפש, אבער אלן דערשוויץ איז שוין נישט געקומען, כ'האב שוין געזען אז דער אביעלע דער פנים איז אים אראפגעלאזט, ער לאכט שוין נישט. ער מאכט א דזשאוק אין קאורט זאגט אים ער העי רבי ראזענבערג פון יעצט מאל אן גיי איך פייטן פארקינג טיקעטס זאג איך אים דו טיפש קיינער וועט דיך נישט נעמען פאר פארקינג טיקעטס אויך נישט מען זעט וואס דו האסט פארלוירן דא ברוך מרדכי האט געספענט אן יו איך ווייס נישט וויפיל געלט ענד טו וואק עוועי לייק דיס ס'איז דאך א דזשאוק. אן אלטער בחור לויפט אמאל נאך ער איז שוין זעכציגער לויפט ער נאך א מיידל פון צוואנציגער וויל מיט איר חתונה. שרייט זי האו קען ווי געט מעריד, דו ביסט זעכציג איך בין צוואנציג זאגט ער ליסן, עידזש איז דזשאסט א נאמבער, דעטס אלל איט איז, איטס א נאמבער, אין ריאליטי מיינט עס גארנישט, ס'איז דא אמאל איינער וואס ביי די פֿערציק איז ער שוין אזוי קראנק און ער האט שוין מיטגעמאכט קענסער מיט אנדערע זאכן מיט א הארץ אטאק מיט הו נאוס וואט מיט א סטראוק, טרעי ביי די פֿערציק איז ער שוין אלט.

און ער האט זיך געשלאגן און געטון, און ער האט באקומען צוועלף יאר, ס'הייסט ביי פיר איז ער בארעכטיגט אויף פעראול, די ערשטע מאל האט ער געהאט צען און דרייסיג, ביי צען איז ער בארעכטיגט אויף פעראול, סאו פון פיר ביז צען איז דא זעקס יאר, צוויי יאר איז ער געזעסן, איין יאר אין די תפיסה, איין יאר האום ארעסט, און קוק וואס ער איז געפארן און געקומען מיט די אלע זאכן מיט די יעדעס מאל איינגעבן, איך מיין דאס איז אפילו ווען ער איז שוין נישט האום ארעסט, דאס איז ס'איז נישט קיין פיקט. סאו איך איך וויל דיך פרעגן, האט ער געווינען זעקס יאר? קודם כל ס'קען זיין די פאראול באורד וועט אים נישט ארויסלאזן נאך פיר יאר. און נאכדעם נאך א זאך, איטס אנלי א נאמבער, דעטס אלל איט איז. פיר יאר, זעקס יאר, צען יאר, איטס נא איטס אנלי א נאמבער. ער גייט נישט אויסהאלטן פיר יאר. וואטש און זי. בפרט נאך יעצט, ער איז שוין עלטער מיט אפאר יאר. אלעס וואס ער האט געדארפט טון איז, דאס ערשטע מאל האט מען אים געאפערט. צען יאר פראבעישאן און איין טאג זיצן אין דזשעיל האט ער נישט געוואלט, האט ער געזאגט איך האב קיינמאל נישט געטאטשט סרולי רובינשטיין, יעצט גייט ארויסקומען אז ער האט געטאטשט נישט נאר סרולי רובינשטיין נאר ער האט געטאטשט נאך צוויי וואס זענען אינוואלווד אין דעם קעיס, טורנהיים און נאך איינער. נאכדעם איז דאך דא נאך א זאך וואס די גאווערמענט רייסט זיך ארום, ס'איז דאך דא איינער וואס ער איז געווען א וויטנעס אבער ער קען נישט שטיין אויפן סטענד אלס יענעם איינזעצן, נאר אזוי ווי אונזער ברוך מרדכי איז דאך געווען א איד פון פופציג יאר און מ'האט קיינמאל נישט געהערט קיין קאמפלעינטס אויף אים, איז ווען ס'קומט אין אזא צייט ברענגט מען עדות, כאטשיג די עדות ס'איז עדות שאי אתה יכול להזימה אבער זיי קענען נישט שטיין אויף א סטענד, אבער ס'איז אויף אזויפיל אז די גאווערמענט האט א געוויסן חוש ווער דער מענטש איז. יעצט איז דעם עדות האבן זיי אויכעט געזאגט אז ער איז א ליגנער מיט אלעס, למעשה יעצט האבן זיי א פראבלעם. ווייל זיי ווילן ער זאל אויסזאגן וואס טוט זיך מיט דעם עדות אויך. כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז א וויקטעם. די אנדערע צוויי זאג איך די נעמען ווייל זיי זענען נישט קיין וויקטעמס, זיי האבן אונז גענוצט פאר זייערע עי טי עם מאשינס. זיי האבן אונז גענוצט ארויסצונעמען פון ברוך מרדכי'ן אַכט הונדערט און זעקס הונדערט, דאס איז פֿערצן הונדערט און פֿופֿציק נאך פֿופֿציק טויזנט, סיקס האנדערט ענד פיפטי, דאס הייסט פֿערצן הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער. און וועגן דעם וואלטן זיי געקענט באשטיין אז כלל ישראל זאל ווייטער זינקען ביז צום אונטערגיין חלילה, און דעטס ווערי ווערי ראנג, ווערי ראנג טו דא דעט. קוק אן רב שלמה'ן קעלנער מ'האט אים שוין געאפערט א מיליאן דאלער געווען די לעצטע אפער, ער זאל נאר זאגן אז עפעס האט ער יא געמיינט דאס מיט דעם נישט איינזעצן גארנישט, האט ער געזאגט איך גיי נישט פארקויפן מיין קינד פאר א האר, פאר א פראסטיטוט, פאר עני מאני אין די ווארלד, איטס נאט גאנא העפן. פארשטייסט, ברוך מרדכי האט זיך פארלאזט אויפן געלט, אמאל טרעפט מען אן אזא מין מענטש וואס ער לאכט פון געלט, און דאס איז א ביג פראבלעם, ווייל דו טרעפסט אן איינעם וואס ער לאכט פון געלט גייט ער דיך נעמען אלל די וועי. סא די צוויי וויקטעמס, סרולי רובינשטיין מיט טורנהיים, די חברה האבן אונז געוואלט נוצן פאר זייערע עי טי עם מאשינס און זיי האבן אונז גענוצט, און נאכדעם דרייען זיי זיך נאך אויס און זיי געבן אונז א שטויס, מיט אנדערע ווערטער אזוי. פרוי רובינשטיין האט געקענט נעמען דאס געלט, אין אגרימענט שטייט אריינגעשריבן קלאר אז אפילו מען מאכט א סיוויל אגרימענט, איך האב נישט געזעהן זייער אגרימענט, די דזשאדזש האט ערשט געארדערט מען זאל עס ארויסגעבן, איך האב עס נישט געזעהן, נאר איך ווייס אין יעדן סיוויל אגרימענט שטייט אז דאס מיינט נישט אז דו קענסט נישט גיין סוען קרימינאל. זייער פשוט. און אנשטאטס ער זאל זאגן הער מיך אויס, דו האסט מיך מאלעסטעד, דו האסט מיך אפגעהרגעט, מיין לייף איז אווער וויט, איך בין אויף דראגס, געווען, איך ווייס נישט צו נאך היינט, איי גאטע געט קאמפענסעיטעד פאר דעם געלט אבער איך וועל קומען זאגן עדות, איים נאט גאנא טעל די גאווערמענט איך קום נישט זאגן עדות ווייל מיט דעם ברעך איך אונטער כלל ישראל, קוק ווי שווער וואסערע א שווערע וואגן דאס איז, ער האט שוין אריינגעווייקט אזויפיל מענטשן דער שייגעץ ברוך מרדכי מיט זיינע קינדער, זיי האבן אריינגעווייקט ר' שלמה אה, זיי האבן אריינגעווייקט מיך, זיי האבן אריינגעווייקט נאך צעליגע מענטשן, זיי האבן גענומען א מענטש ווי בערל אשכנזי, א א ארעמער חזיר וואס האט נישט קיין נאכט געשיר זיך צו וואשן נעגל וואסער, זיי האבן אים צוגעזאגט אפאר טאלער ער זאל קומען זאגן פאלש עדות, און דורך דעם וואס ער עט זאגן פאלש עדות עט ער באגראבן דעם וויקטעם. סרולי רובינשטיין, און אין די זעלבע צייט עט ער אויפהייבן דעם חזיר ער זאל קענען וואקן אין די גאס, און נאכדעם וואלט עס געווען א קאמען פרעקטיס, יעדער איינער וואס וואלט געגאנגען אין קאורט וואלט געברענגט בערל אשכנזי'ן אדער איינעם אזא שייגעץ פונקט ווי ער, געברענגט אזא חזיר פונקט ווי ער, און ער וואלט געוואקט, און ס'וואלט דא געווען אן אומגליק. איינער האט מיר געזאגט, איך האב עס נישט געהערט, ער האט געזאגט ער האט א טעיפ ער וויל מיך עס לאזן הערן, ער וויל נאך נישט איך זאל עס אויפכאפן וויל ער קומען צו מיר אהיים, זאגט ער ער האט א א טעיפ ווי די צוויי אין מאנרא דא דארטן די צוויי טייטלבוים ברידערס, משמרת הצניעות, וואס זיי לאזן נישט מען זאל גיין צו די פאליס און זיי שלאגן און זיי סטראשענען זיי ווארפן ארויס טאמער גייט מען צו די פאליס, האט מיר איינער געזאגט. אז ער האט א טעיפ פון זיי ווי זיי האבן א ער האט זיי אויפגעכאפט וואס זיי זאגן אונז גיי מיר אויך צו נחום ראזענבערג אונז שיקט מען דאך צו אים אלע מענטשן אונז האלט מען מען דארף גיין צו די פאליס. דו שייגעץ דו ליגנער קודם האסטו קיינעם נישט געשיקט צו מיר מיינע מענטשן זענען נישט פון קרית יואל זענען פון דא און נאכדעם ווען איינער זאל מיר זאגן אז דו האסט געשיקט וואלט איך אים צוריק געשיקט ווייל עטס האטס כאטש א שול ווי צו דאווענען עטס האטס א מזרח וואנט און עטס הייסט שיינע אידן און איך האב דאס אויך נישט. איך וואלט עס צוריק געשיקט צו אים. און דריטענס האסטו נאך נישט דערלעבט איינצוזעצן איינעם סאו וויאזוי הייסט דו האסט געשיקט? וואו זענען די מענטשן וואס מען האט ארעסטעד? דו ביסט דאך א ליגענער, דאס איז די ריכטיגע טאליבאנער טייטלבוים חברה. דעטס אלל דעי אר. באט עניוועי, די רבנים האבן יא געהאט יעצט אן אסיפה, און די רבנים האבן באשלאסן, ס'איז דא איין מעטאדע וואס ס'ארבעט, און דאס איז נחום ראזענבערג'ס מעטאדע. ס'האָב מען שוין געטרייט צו שלאָגן, האָב מען שוין געטרייט צו אַרויסוואַרפֿן די קינדער, אַזוי האָב מען אַ טאַטע האָט געטאָטשט, אונדז האָב מען געטרייט אים אַרויסצוּוואַרפֿן פֿון שול. ס'האָט גאָר נישט געאַרבעט. איין מעטאָדע וואָס ס'אַרבעט איז נחום ראָזענבערגס מעטאָדע. ברוך-השם, אַז עפּעס אַרבעט. און די מעטאָדע וואָס ס'אַרבעט האָט סרולי רובינשטיין מיט טורנהיים געוואָלט אונטערברענגען ס'זאָל נישט אַרבעטן. דעמאָלטס. וואלט מען אונז געווען טאטאל פארלוירן. אז א אידישע טאכטער מאכט א קינד, זי האט א בעיבי, איז עס וואלט עס געווען פרי מיט פאר יעדן חזר אין שטאט, נישט נאר פאר ברוך מרדכי וואס ער האט געלט, נאר ווייל ווען דו ברעכסט אונטער דעם סיסטעם וואלט געווען יעדעס קינד מותר אפילו פאר דאסקאלאוויטש וואס ער האט נישט געהאט קיין געלט. דאס איז זייער זייער א ביטערע זאך. מען קען נישט האבן א קאמיוניטי וואס זאל זיין הפקר. בקיצור זענען די אידישע קאמיוניטי ארגער ווי די גוישע, ווייל ביי די גוים גייט מען יא צו די פאליס און מען זעצט יא איין, סאו וואס זעמיר אונז ארגער פונעם גוי? אונז שרייען מיר דאך אתה בחרתנו מכל העמים. קיצור, ס'איז געווען א מלחמה לה' בעמלק, יעצט יעצט איז פורים קומט פורים קטן פורים גדול אין ובין, ס'איז נישט קיין חילוק צווישן זיי זענען אלע קליפות עמלק עוקר צו זיין. ברוך מרדכי מיט אלע זיינע מענטשן זענען קליפת עמלק. זיי האבן ארויפגעווארפן די ערלה, זיי האבן ממשיך געווען אויף יעדן קינד צוריק די ערלה אויפן אות ברית קודש. מ'איז געשטאנען דארטן אויפן קאורט, ברוך מרדכי האט געדארפט ארויסגיין פונעם צימער, און ס'איז געווען א א טיר, איך האב עס געהאלטן אפן, זיינע קינדער זענען ארויס, ברוך מרדכי האט געזען איך האלט די טיר אפן האט ער נישט געוואלט ארויסגיין, האט זיך אפגעשטעלט, האב איך געזען אז דער משוגענער וויל נישט ארויסגיין, האב איך צוגעמאכט די טיר אפן, האט ער זיך עס אליין געעפנט. ברוך מרדכי לאמיך דיר זאגן, וועט קומען אמאל א צייט ווען דו וועסט נישט קענען גענוג באדאנקען רב שלום אהרן קעלנער מיט די אלע וואס האבן זיך געשלאגן קעגן דיר וועגן אפאר זאכן, קודם ווייל אויף יענע וועלט גייט מען דיר דאס אלעס באצאלן, איך האלט ס'איז נאך נישט דא דער גיהנום, דער אייבישטער האט עס נאך נישט באשאפן אזא גרויסן גיהנום וואס דיר קומט, אזוי האלט איך, ער האט עס נאכנישט באשאפן, ווייל אין די טבע פון די בריאה איז נאכנישט געווען אזא גרויסער מעגא חזיר ווי דו. אין די בריאה איז עס נאך נישט געווען. און אז דו ביסט יא א חזיר גיי, ס'דא פראסטיטוטס פאר געלט, ס'דא געי פאר געלט, ס'דא מענטשן וואס זענען אינטערעסירט עס צו טון אן א געלט, אבער נישט נעמען קינדער. סאו איך האלט פערסענעלי אז ס'איז נאכנישט דיין גיהנום איז נאכנישט באשאפן געווארן. נאר חזון איש האט אמאל געזאגט פאר איינעם. ער איז געקומען פון אמעריקע, ער האט געזאגט דעם חזון איש ער האט אסאך געלט און ער וויל געבן צדקה וואס ער זאל טון, און דער חזון איש געזאגט ער זאל בויען מקווה'ס אבער נאר אין די קליינע שטעט, ווייל אין די גרויסע שטעט איז דא בעלנים ווער עס וועט בויען. שפעטער קומט ער מיט א יאר צוויי שפעטער אז ער האט געעפנט פערציג מקווה'ס, ער איז געווען א גרויסער עושר דא אין די וועסט סייד, געעפנט פערציג מקווה'ס. כ'האב נישט געזאגט, שטייט ויכולו השמים והארץ וכל צבאם זאגט רש"י דער מדרש דעם גן עדן מיט דעם גיהנום זאגט ער אייער גן עדן האט נאך דער אייבערשטער נישט באשאפן זאגט ער ניין זאגט ער ניין איר באשאפט עס יעדן טאג מער און מער און מער זעלבע אויך ברוך מרדכי דיין גיהנום האט דער אייבערשטער נאך נישט באשאפן ס'איז באשאפן פאר נארמאלע בעלי עבירות דו בויעסט דיר דיין גיהנום יעדן טאג מער און מער דו באשאפסט עס יעדן טאג מער און מער ביז דו וועסט קומען אויף יענע וועלט. ס'וועט זיין א שרעק, מיט די בושה, מיט דעם וואס דו גייסט זיצן, מיט דעם קומסטו אפ, שטייט אין אלע ספרים, די מוסר ספרים, ראשית חכמה, וואס ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש, אז מען גייט דורך די אלע גרויסע יסורים, צו זיצן אין תפיסה, דאס איז דאך פון די גרעסטע עינויים וואס איז דא, מען זאגט דאך ביי דוד המלך זאגט דאך אין תהילים, יושבי חושך וצלמוות, אסירי עוני וברזל. כי המרו אמרי קל. ס'איז דא א גרויסער צדיק געווען ר' יחזקאל אבראמסקי ער איז געשטאנען אין רוסלאנד מ'האט אים געוואלט שיקן אין סיביר האט ער אנגעהויבן זיך מתבונן זיין פארוואס קומט זיך עס מיר האט אים זיין תלמיד געזאגט רבי ווייל דא נעמט מען יעדן זאגט ער ניין ניין ניין ניין שרים רדפוני חנם ומדברך פחד לבי כ'האב מורא כ'האב עפעס געטון האט ער עפעס זיך געכאפט אז ער האט אמאל געפסקנט אויף א גט וואס מען האט משלשל געווען, און אויכעט א מקווה האט ער זיך אונטערגענומען ווען ער גייט ארויס וועט ער דאס ביידע מתקן זיין, די סוף איז געווען מען האט אים נאר געהאלטן אפאר חדשים מ'האט אים ארויסגעלאזט, האט ער געפרעגט דעם טאטן פון חזון איש וועגן די מקווה, האט אים די טאטע געשריבן א תשובה, ס'איז געדרוקט אין רב חזקאל'ס ספר, האט ער אים געשריבן א תשובה דארפסט דיך גארנישט זארגן איך האלט לכתחילה אויך אזוי, דער חזון איש ווידער האט געזען די תשובה האט ער געשריבן אז איך בין יא מפקפק. און וועגן דעם גט האבן זיי ביידע געזאגט אז דאס איז לכתחילה געווען מען קען משלשל זיין דעם גט. נישט קיין חילוק. דאס גיין זיצן וועסט דאך כאטש האבן א תקומה אויף יענע וועלט. אזוי האט געזאגט יהושע בן נון פאר עכן, אימי במחיצתי, זיי יעצט מודה עסטו זיין מיט מיר, כאטש מ'וועט דיך פארשטיינען. ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען מ'וועט דיר האלטן אפן די טיר, עסטו זאגן שכויח. יעצט נישט וואס איך פיר דעם אייבערשטנ'ס חשבונות און איך וויל דיר געבן חיזוק, נעה. איך זאג דיר נאך סתם אזוי, זיי נישט אזוי אנגעווייטיגט, קוק אויף די אלע קינדער וואס דו האסט אומגליקליך געמאכט, קוק אז א סרולי רובינשטיין, זיין טאטע און זיין מאמע האבן אים געהאט און געהאפט אז ס'וועט אויסוואקסן א גרויסער מענטש, האסט אים אראפגענומען פון אידישן וועג און פון מענטשליכן וועג, טורנהיים האט געזאגט פאר איינעם, איך האב עס געהערט פירסט הענד, אז דו האסט אים אויסגעטון אין פארק נאקעט, און ער האט געשריגן, דא קומען דאך מענטשן, זאגט ער, זארג דיך נישט. ער איז געווארן בארירט. ער איז אריין נעבעך אין א סייקיעטריק ווארד נאכדעם. וואס מיינסטו? דיין בלוט איז אנדערש? פארוואס? ווייל דו הייסט ברוך מרדכי לעבאוויטש? צו ווייל דו זאגסט א ליגנט אז דיין טשאבא רב דיין פעטער האט דיך מאלעסטעט? איך גלייב דיר נישט אז ס'איז אמת. איך גלייב דיר נישט איין ווארט. כ'האלט דו ביסט געווארן מאלעסטעט. אז נישט דורך טשאבא רב. פארוואס דו האסט געזאגט טשאבא רב האסט געהאלטן אז לויט ווי גרויס ער איז געווען אפשר עט ער זיך פועלן אין הימל און ער עט דיך ארויסנעמען? קאמאן מיט די נאנסענס. ביסט געווען א יתום יו ווער וואלנערעבל. נאכדעם איז ער געגאנגען די לעבאוויטשעס און זיי האבן זיך נאך פארלייגט אויף מיר אויך זיי האבן ארויסגעגעבן ווערעבאוטס פון נחום איך בין נאכגעגאנגען די פון ווי ס'איז געקומען ס'איז געקומען פון דיינע צוויי נעפיוס. געהאט. און נאכדעם האט נאך איינער אין די משפחה חתונה געהאט וואס ער קען מאכן וועבסייטס, האט ער אנגעהויבן נאכאמאל מיט אן אנדערע ווערעבאוטס נחום. וואס? איך בין דיין חדר חבר? איך האב איך האב מיט דיר עפעס אמאל געהאט? איך האב דיך געקענט אפילו אמאל? דו ביסט געווען אפילו אין מיין געגנווארט אמאל? וויי וואס ווי ווי איך ווייס גאנץ נישט ווי דו ביסט אויסגעוואקסן. גייט יעדן איינעם דיפעימען? עניוועי. כ'האב דיר געהאלטן אפן די טיר, האסט נישט געוואלט, איז נישט, האסט מיר זייער וויי געטון, שטעל דיר פאר. עניוועי, יעצט לאמיר אונז צוריקקומען צו אונז, רבותי איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, צו טאטשן א קינד גייט קאסטן א פרייז, מיטן גאנצן געראנגלעריי, מיטן גאנצן געלט וויפיל דו האסט, קענסט דיך שטעלן אויפן קאפ, דער נביא זאגט, לא יועיל הון ביום עברה, ס'וועט נישט העלפן קיין געלט אין א טאג פון א צארן. וצדקה תציל ממות, צדקה עט מציל זיין פון טויט, צדקה דאס איז רעכטיגקייט, צדק צדק תרדוף, וועסט דיר האלטן די הענט ביי דיר און נישט ביי יענעם, און אפילו ביי דיר טאר מען אויך נישט, נישט אויסגעהאלטן אין די הלכה. און איך וויל נאכאמאל זאגן, קיינעם וועט עס נישט העלפן, און נישט אונז האמיר עס געטון, דער אייבערשטער האט עס געטון, ווייל שטעל דיר פאר ווען. א וואך פריער, פאר דער לאו-לייף טשארלס היינס איז ארויס, באפרייט ער ברוך מרדכי'ן, ער זאגט ס'איז א באטשט אפ פייל, מען האט שוין אזויפיל געטעמפערט דערמיט, איך ווארף עס ארויס, איך האב נישט קיין געלט דערפאר. דעמאלטס וואלט געווען נאך די מעשה. יעצט באמת דער טאמפסאן האט גענומען א מוראדיגן ריסק, איך האב געהאלטן ער איז א א נישט קיין נארמאלער מענטש, ער וואלט געדארפט זאגן אזוי, איך האב געטוישט די טוילעט סיעט פון טשארלס היינס פאר וואטעווער ריזען, קען זיין ער האט געהערט ער פלעגט טון נבלות אין בית הכסא, ער האט עס געטוישט, ער האט געזאגט איך וויל אפילו נישט זיצן אויף זיין ברעטל, האט ער געדארפט זאגן אויף די אלע פיילס קלאוז אים אפ איך הייב אן ניי. געגאנגען האט ער אריין געשריבן א בריוו פארן דזשאדזש איך וויל האבן דעם דעם קעיס, כאטשיג ס'איז נאכנישט געווען זיין דזשודיסטריקשן, און דערשאוויץ האט זיך גענומען טאנצן ווי א ווילדער. עס וואלט ווען ארויסגעפאלן. דער אייבישטער געהאלפן אז דער דזשאדזש האט געזאגט פיין, אבער איך האב עניוועי א קעלענדער נעקסטן חודש, סאו ביז צוויי חדשים קען איך עס נישט נעמען. האהא. דו זעסט וויאזוי דאס האט זיך געפירט? ס'האט זיך דאך געפירט פון הימל דאס אלעס. ס'האט זיך נישט אליינס געפירט. און ס'איז אלעס פאר דיין טובה זאלסט האבן א כפרה און א תיקון. און יעצט וויל איך דיר זאגן נאך א זאך, איך בין נישט אין הימל. אויף די וועלט ווייס איך פארוואס דו דארפסט גיין זיצן. ווייל ווען נישט עסטו טאטשן נאך קינדער. כלל ישראל איז אין געפאר. און נאך א טעם. ווייל אויב דו קענסט דיך ארויסדרייען, העט יעדער עס טרייען צו טון. לייזער קעסטנבוים, מען וועט אים כאפן, האט ער אויך גענוג געלט. איך מיין אז ער האט איר אויך פיינאנצירט דא אסאך. און יעצט וואלט עטס נאר געדארפט טון איין זאך. וואלסט געדארפט זאגן עלן דערשאוויץ, דו האסט אונז בא'גנב'ט. נארוואס? שווער עס האט פון מיר, עס האט דאך ענק אויך בא'גנב'ט. זאג שיק אריין געלט לאמיר אונז אראפברענגען נחום ראזענבערג. האסט געדארפט זאגן אנטשולדיגט נחום ראזענבערג מאן דכר שמיה, לערנסט אמאל גמרא? די גמרא פרעגט דאס? נחום ראזענבערג מאן דכר שמיה ווי קומט ער דא אריין? ווייל ער האט א האטליין אין אייאווא? איז וואס? ער טאר שוין דאס אויך נישט? אונז מוז מען שוין טאקע זיצן און ליידן פון יעדן מניוול און פון יעדן חזיר אלע קינדער זאלן זיין פגועים? און מען טאר שוין נישט רעדן אויך נישט? און אויף דעם האט מען קעטעגאריזירט נחום ראזענבערג א מניוול און א חזיר, אויף דעם האב איך מיר געמוזט גיין פארן קויפן קרקע אין ארץ ישראל צו ליגן, ווייל קיין שום בית החיים וואלט מיך דא נישט אנגענומען, כ'פארשטיי דאס נישט, דאס אלעס איז מותר לכתחילה? און ווי זענען די רבנים וואס האבן דאס אלעס צוגעלאזט? היינט זאגן זיי שוין נחום ראזענבערג'ס מעטאד ארבעט, יא, ס'ארבעט, ברוך השם אבי ס'ארבעט, ס'איז דעם אייבערשטנ'ס מעטאד, כ'האב געזען די גאנצע צייט די. ד יד השם די גאנצע צייט. דא א גאנצע וואך ס'קאלן מיך אפ מענטשן די וואס זענען אינוואלווד אין קעיס. ג טשעפען איי ברוך מאכט דיך וואקן וואקן וואקן זאג איך איך האלט אויך ער העט וואקן כ'האב געזען לעצטע מאל האט אויך געוואקט נאר האט געוואקט מיט צוויי קייט מיט א קייטל מיט די צוויי הענט אויף די בעק איך האלט אויך ער העט וואקן מ'העט אים נישט ארויס פירן מיט א וויל טשעיר. און די וואס זענען אינוואלווד וואס האבן אריין געלייגט דא געלט מכח ר' שלמה אהרן קעלנער מיט די אלע אנדערע זאגן זיי וואס גייט זיין זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן קיינער האט זיך נאכנישט געשלאגן מיטן אייבערשטן און ער איז ארויס א געווינער. וויאזוי דער אייבערשטער ווייזט עס? דאס איז זיינע וועגן. איך ווייס איין זאך, טיטוס הרשע געווען דער גרויסער שייגעץ, דער רשע איז אריין אין קדשי קדשים, מען האט אריין געשטאכן א שפיז און עס האט אנגעהויבן אראפצורינען בלוט פון פרוכת וסבר שהרג את עצמו, ער האט געמיינט ער האט געהארגעט חלילה, איך וויל נישט זאגן, דעם הייליגן באשעפער, אזא מליצה שהרג את עצמו האט זיך געהארגעט. איז ווען ער קומט ארויס פון פון קדשי קדשים זאגט ער פארן אייבערשטן, דו ווייסט ווי שטארק איך בין, איך גיי מיך מיט דיר שלאגן, זאגט אים דער אייבערשטער, ניין ניין פארגעס, מיט מיר גייסטו דיך נישט שלאגן, דו ביסט צו קליין, דו ווייסט מיט וועם דו גייסט דיך שלאגן, מיט עפעס א קליינע יתוש א פליגעלע, ווייסט וואס איז א פליגעלע? העהעהע, ס'וועגט אפילו נישט, עטס ווייסט א פליג לעבט אויפן עוורידזש נאר א האלב יאר, פון אנפאנג זומער ביז סוף זומער, און מיט דעם גייסטו דיך שלאגן, און דו'סט פארלירן. מיט מיר גייסטו דיך שלאגן, זאגט דעם אייבערשטער, יו אר וועי פאר אףף, נישט מיט מיר, מיט א פלי גייסטו דיך שלאגן, טריי עס אויס וועסטו זען וואס איך קען. איך האב אייך געזאגט די גאנצע צייט, דו כאפסט נישט, דא איז א יד השם, דער יד השם איז מען זאל עס ציען און ציען און ציען, קודם האבן זיי אויסגעטוהן דעם ברוך מרדכי מיט די קינדער נאקעט, אן א געלט, לויט חשבון וויאזוי איך לייג עס אראפ, וויאזוי איך זעה, וויפיל ער האט באצאלט דעם מיט יענעם מיט אלעם, ער האלט מסתמא ביי אכט ניין מיליאן דאלער. די אפיעל אליין קאסט מסתם א מיליאן דאלער. און ער האט געמוזט אויסזאגן יא חטאתי איך האב געזינדיגט און זיי ווילן ער זאל זאגן פונקטליך וואס ער האט געטון מיט שרולין און פונקטליך וואס ער האט געטון מיט טורנהיים און פונקטליך וואס ער האט געטון מיט יעדע וויקטעם ווייסט דאך נישט צו ס'טוט צו מ'האט זיך פארגלייכן אז יענץ קומט נישט אריין אינעם דיעל וואס, ער מוז אלעס אויסזאגן. און ער מוז אויסזאגן אלעס וואס ער האט געטון מיט יעדן. און ער מוז זיך קלאפן השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. און ער גייט זיצן, און ס'האט אים געקאסט געלט. דאס איז פונקטליך וואס פרעה ויחזק השם את לב פרעה האט געזאגט פארן עולם, קומטס לקינו, מ'האט געכאפט מכות, נטלו את ממוננו, מ'האט אונז צוגענומען דאס געלט, און זיי זענען נאך אנטלאפן אויכעט, לאמיר זיי נאכלויפן, ברוך מרדכי האט געמוזט מודה זיין, און ער האט געמוזט באצאלן, און ער האט געכאפט מכות, און יעצט גייט ער זיצן. יעצט איך רעד דערפון באריכות, נישט ווייל איך האב אין אים א נקמה, ער איז היסטערי, איך האלט אז א ווייב דארף פארלאנגען א גט, דארף נישט זיצן אים נאכלויפן יעדן טאג דארטן ווען אלע, ווי מ'וועט אים טרענספערן פון איין דזשעיל צום צווייטן ס'איז נישט מיינע ביזנעס אויך נישט נאר עס איז אן עצה טובה קא משמע לן באט עניוועי דאס איז פשוט פארוואס איך רעד דערפון באריכות איז איך וויל זאגן דעם עולם איטס נאט טשעינדזשינג טיימס די טיים העס טשעינדזשד ארעדי ס'איז נישט דא קיין טשארלס היינס. און ס'איז נישט דא קיין הענע ווייט, שם רשעים ירקב איר נאמען זאל פארפוילט ווערן וואס זי האט אפגעטון אין אונזער קאמיוניטי, ס'איז שוין נישט דא קיין מונקאטשער שטינקאטשער רב, איך הער זאגן ער האט קענסער אויפן ספיין, איך הער ער וואקט שוין מיט א מיט א וואקער, און איך הער אז זיין אייגענער זון לוזי, דעם וואס יחיאל בראנער האט מטמא געווען, גייט אפילו נישט ווען ער גייט ערגעץ, כאטשיג ער האט אן אלטן קראנקן טאטן, ווייל ער איז ברוגז ער האט אוועקגעגעבן ירושה דארטן פאר דעם האראוויץ. פאר זיין איידעם, אזוי זאל כן יאבדו כל אויביך ה' דער מונקאטשער רב ימח שמו וזכרו, ער האט, ער איז געלאפן יעדעס מאל ס'איז געווען א חזיר, לאז אים ארויס לאז אים ארויס לאז אים ארויס, ער האט עס געטון מיט געלט זאכן אויך, איינער האט זיך פארזינדיגט מיט געלט, אקעי, מיט דעם וויל איך נישט אריינרעדן. אבער יעדן חזיר זאל ער אפקאלן און באפרייען? מיט וואס וועסטו ארויפקומען אויף יענע וועלט? דו מונקאטשער רב האסט גענוצט דעם נאמען מונקאטש קודם כל די מונקאטשער רב האט געזאגט נאך אים איז נישט דא מער קיין מונקאטשער רב ער האט נישט געוואלט אז ברוכ'ל רבינאוויטש זאל טראגן דעם נאמען ווער האט דיר געגעבן א רעכט דיך צו רופן מונקאטשער רב? און נאכדעם דו וואלסט ענדערש געווען געפאסט? אן אנדער נאמען ווי מונקאטש, מונקאטש רב האט לוחם געווען קעגן פעדאפיילס, די גאנצע צרה וואס אויף אים געקומען איז געווען אין די שטאט מונקאטש איז געווען וועגן לייביש דעם שווארצן, א בעלזער חסיד וואס רב ישכר דוב האט אים געבעקט און מונקאטש רב האט זיך לוחם געווען מיט אים און ער האט אים נישט צוגעלאזט. סאו יו וואד דו מאטש בעטער ווען דו רופסט דיך בעלזער רב. דער היינטיגער בעלזער רב לאזט אויך צו אלע חזירים, איך וועל נאך רעדן א גאנצן האטליין וועגן דעם. עניוועי, איך וויל זאגן דעם עולם. וואטש אוט וואט יור דואינג, טשילדרען אר נאט הפקר ענימאר, טשילדרען העוו סאמבאדי דעט לוקס אפ פאר דעם, ענד איט עינט מי, ס'איז דער הייליגער באשעפער, נאר אונז מוז מיר עפעס טוהן אז דער אייבישטער זאל זיך אנהייבן אנצונעמען, נאר ס'איז השמים שמים לה' און עס מוז זיין והארץ נתן לבני אדם. שוין, אונז ווינטש מיר אים א גליקליכע רייזע, ער זאל פארן און ער זאל זיך אפזיצן דארטן וויפיל ער דארף אפזיצן און וויפיל די דיעל וועט ברענגען, און יעדער זאל וויסן אז ער איז געגאנגען זיצן ווייל ער איז געווען א חזיר א מניוול, און נישט פאר אנדערע זאכן וואס מ'וועט נאך וועלן איינרעדן דעם עולם, ער איז דורכגעפארן א סטאפ סיין צי א רעד לייט. סאו לאמיר נאכאמאל אביסל מאכן אנאליסיס, דו דארפסט גיין אין תפיסה קודם פאר א תיקון הנפש, און נאכדעם אז דו זאלסט נישט קענען טאטשן קיין קינדער מער, און נאכדעם אז יעדער זאל זען אז ס'איז ערנסט דער מצב, דו ביסט א מופת הייתי לרבים. דו ביסט דער וואס דערווייזט פאר יעדן אז קינדער זענען מער נישט הפקר, און דאס אז ס'איז געקומען אז דו האסט מודה געווען אליינס, דאס איז די גרעסטע יד השם אין דעם, ווייל ווען נישט וואלטן נאך די לעבאוויטשעס מיט אלע געגאנגען ארום רודף'ן ווייטער ר' שלמה אהרן קעלנער און און מיך און סרולי רובינשטיין און טורנהיים מיט יעדן, דא וואלטן זיי צוריק געבעטן דאס געלט, דא וואלטן זיי געזאגט ס'איז נישט אזוי געווען, נישט אזוי געווען, און ס'איז נישט אמת געווען ברוך מרדכי, מ'האט זיך סתם פארלייגט. ער איז אלעס מודה במלוא מילה האמת. סאו דאס איז וואס ס'שטייט א מענטש געט אפ דין וחשבון זאגט דער ווילנער גאון דין קודם פרעגט מען אים ווי ס'וואלט געווען אזוי און אזוי וואס וואלסטו געפסקנט אזוי ווי ביי דוד המלך ווען נתן הנביא איז געקומען בקיצור און נאכדעם חשבון זאגט מען דאס איז ער אליינס דו ביסט דער באטרעפנדער סאו דא איז ממש א יד השם פון אלע זייטן סאו דארטן ווי ס'איז נאך געווען אינמיטן קאורט האבן זיי געטענה'ט צווישן זיך האט זיך אנגערופן. די דיעי, טאמער געט מען אים נישט נאך טורנהיים אז ער מוז נישט מודה זיין פאר טורנהיים, מ'געט אים נישט נאך דאס און יענץ, דעמאלטס וועט ער גיין, גייט ער עה פאר טרייעל, ווייל ער רעדט זיך איין אז זיי האבן אפגעשמועסט מיט דעם וויקטעם, סרולי רובינשטיין, ער זאל נישט קומען מער. נא נא נא נא, זאגט האט זיך אנגערופן דארטן די, ס'איז דאך דא די דיעי וואס האט נאך קיינמאל נישט, טוירטי פאור קעיסעס האט ער נאכנישט פארלוירן, געט זיך א רוף און אונז זעמער גרייט, אונז גיימער יעצט פאר טרייעל, דא האסטו, קענסט שוין אים נעמען.

די גאווערמענט געזאגט אויב די רעדסט נאך איין מאל אזא ווארט זעצט מען דיך אויך איין. דאס הייסט די שטעלסט צו טורנהיים די ביסט די האסט גארנישט מיט טורנהיים די האסט צו טוהן מיט ברוך מרדכי'ן איז אז די גייסט צושטעלן דא טורנהיים איז די פשט אז די אינטימעדעטסט וויקטעמס צו וויטנעסעס. נע דא גייט נישט די מעשה. ס'איז ערגער. ס'האט געארבעט ביי טשארלי היינס האט אלעס גוט געארבעט. היינט ארבעט גארנישט מער. יעצט אויף דעם וואס כ'האב יעצט פארציילט דא וועגן טורנהיים, נעם איך א דיסקלעימער, איך ווייס נישט וויפיל ריכטיג ס'איז, כ'האב עס געהערט, שוי אמר מ'האט געזאגט, אבער ס'איז גוט, ס'איז גוטע נייעס. עניוועי, דאס איז געווען וואס איז געווען אין קאורט, און נאכדעם וועמיר זעהן, סא מ'האט אים געגעבן ביז סוף, ביז דעם פיפטן מארטש דאכט זיך מיר, מוז מען קומען צו אן אגרימענט, און ביז דעם סוף מארטש אה, עט מען אים סענטענסן אם ירצה השם. יעצט איך וויל ענק נאך זאגן א אינטערעסאנטע זאך וואס אזוי ס'פירט זיך די ניקאלאזי דאס איז די פון די האמעסייד וואס האט פֿיר און דרײַסיק קעיסעס נאכנישט פארלוירן קיין איינס זי איז א פאוערפול פרוי זי האט געזאגט היינט פאר איינע פון מיינע ידידים האט זי געזאגט זי האט קיינמאל נישט געהאלטן ביי קיין שום קעיס ביי האמעסייד אז ס'קומט זיך אים לייף טיים אין פריזן ווי זי האלט היינט אז ס'קומט זיך פאר סעקשועל אביוז לייף טיים אין פריזן. זי איז קאנווינסד אז די דעמעדזש איז ארגער ווי צו הרג'נען א מענטש. מורא'דיג! איך זאג אייך רבותי, ווי אר ברוך השם אן די רייט טרעק. זכות פון פורים פון מרדכי ואסתר וואס האט עוקר געווען אין זכות פון משה רבינו וואס האט עוקר געווען קליפת עמלק איז נישט עוקר געווען אינגאנצן ס'איז אויף יעדן דור דארף מען זיך שלאגן דעם זכות פון דעם פורים פון אדר פון רבי ר' מיילך'ן וואס איז די יאהרצייט יעצט פון רבי שמעון בן יוחאי ווייל פלג איז א סוד פון ווען ס'געפאלט זיך פורים געפאלט זיך רבי ר' מיילך'ס יאהרצייט אויכעט און ס'געפאלט זיך אויכעט רבי שמעון בן יוחאי'ס יאהרצייט סאו דאס איז פלג פ' איז פורים ל' ג' אין זכות פון די אלע צדיקים זאל מען שוין פטור ווערן פון די אלע פעדעפיילס אויף אייביג. און מען זאל שוין נישט טאטשן קיין קינדער, עס זאלן שוין נישט זיין אזויפיל דראפאוטס אין לעיקוואוד, פערצן פראצענט, און אין ווילימסבורג און מאנסי און אין מאנרא, צען פראצענט, יעדע טאטע האט צען קינדער איז איינער גייט לעזאזל, אזוי ווי די עשירי קודש לשם איז עשירי גייט לעזאזל, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זיך שוין זוכה זיין צו פרייען מיטן גואל צדק בקרוב במהרה אמן.